בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף קכ א, מיר הייבן אן דף קכ א עמוד א', ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, אין די משנה עמיר זעהן די חילוק צווישן א מים שיש להם סוף און א מים שאין להם סוף, איז ווי מען האט שוין דערמאנט אין פריערדיגע גמרות, אז ס'דא א חילוק צווישן א מים שיש להם סוף און א מים שאין להם סוף, וואס איז די חילוק? איז אזוי, א מים שיש להם סוף, איז טייטש א וואסער וואס האט א סוף, פשט מ'זעהט אלע פיר זייטן פון די וואסער, אלע פיר ברעקן, א מים שאין להם סוף איז פשט, א וואסער וואס מען זעט נישט אלע פיר ברעקן, וואס א חילוק צווישן די צוויי סארט וואסערן, איז אזוי, ביי מים שיש להם סוף, טאמער איינער זעט ווי א צווייטער דערטרינקט זיך אין אזא סארט וואסער, קען ער זיך פארשטעלן אז יענער איז זיכער געשטארבן, ווייל אנישט, ווי איז ער? טאמער וואלט ארויסגעקומען, טאמער געראטעוועט געווארן, וואלט מען דאך אים געדארפט זען ארויסקומען פון איינע פון די פיר זייטן, און אז ער איז נישט ארויסגעקומען איז ער זיכער טויט, דאס איז ביי א מים שיש להם סוף, מה שאין כן ביי א מים שאין להם סוף, היות וואס מען זעט נישט אלע פיר זייטן, איז אלעמאל שייך אז קען זיין די מענטש וואס האט זיך דערטראנקען איז נישט באמת דערטראנקען געווארן, נאר איז ארויס פון די וואסער, אה איך האב נישט געזען ווי ער איז ארויס, ער איז טאקע ארויס ביי איינע פון די זייטן וואס מען זעט נישט, און דאס איז די חילוק צווישן מים שיש להם סוף און מים שאין להם סוף. פונדעסטוועגן עמיר זעהן דא אין די משנה אז ר' מאיר האלט אז אפילו ביי מים שיש להם סוף, א מענטש וואס זעהט א צווייטער דערטרינקט זיך אין אזא סארט וואסער, איז גארנישט אזוי זיכער אז יענער איז געשטארבן, ווייל ר' מאיר האלט אז ס'איז דא אמאל אזא זאך אז א מענטש זאל קענען לעבן אונטער די וואסער אין א מים שיש להם סוף אפילו צוויי דריי טעג אויכעט, די מפרשים שטעלן זיך ווי דא אזא זאך אז א מענטש זאל קענען לעבן אונטער די וואסער אזוי לאנג, איז טאקע דא מפרשים וואס זאגן אז ער מיינט נישט טאקע לעבן אונטער די וואסער דריי טאג, נאר ס'מיינט אז היות וואס ער קען שוועבן, אדער ער קען זיך באהאלטן שטיין אויף עפעס א שטיין, ער קען זיך אן עצה געבן אין די וואסער מער ווי דריי טאג, און במילא איז נישט קיין ראיה ביי א מים שיש להם סוף אז די מענטש איז טויט, איז דאס עמיר זעהן דא אין די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נפל למים בין שיש להם סוף בין שאין להן סוף, אשתו אסורה, דאס איז די שיטה פון ר' מאיר, ר' מאיר האלט נישט קיין חילוק צו איינער האט זיך דערטראנקען אין מים שיש להם סוף אדער אין להם סוף, אלעמאל טאר די פרוי נישט חתונה האבן ווי לאנג מען האט נישט געזעהן די מאן טויט, ווייל ביי א מים שאין להם סוף, האט מען דאך געשמועסט ס'איז פשוט, ס'קען זיין אז ער האט זיך ארויסגעכאפט ביי די זייט וואס מ'זעהט נישט, ביי מים שיש להם סוף, האלט ר' מאיר אויכעט א מענטש קען לעבן מער ווי איין טאג און מ'עט שוין זעהן אפילו דריי טאג אויכעט, אמר ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלושה ימים, ס'געווען א מעשה א מענטש איז אריינגעפאלן אין א מים שיש להם סוף, ער איז ארויס נאך דריי טאג, און במילא האלט ר' מאיר אפילו ביי מים שיש להם סוף איז נישט גענוג אז מ'האט נישט געזעהן ווי די מאן קומט ארויס, נאר מען דארף ממש זען א טויטע מענטש, אמר רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך, און רבי יוסי זאגט מעשה בסומא, עס איז געווען א מעשה א בלינדע, שירד לטבול במערה, ער איז געגאנגען זיך טובל'ען אין א מערה, דאס א מים שיש להם סוף, וירד מושכו אחריו, און דער מענטש וואס האט אים געהאלפן גיין איז געגאנגען נאך אים, ושהו כדי שתצא נפשם, און זיי זענען געווען דארט א וויילע, ס'טייטש, דער א מענטש האט געזען ווי זיי גייען אריין אין די וואסער, און זיי קומען נישט ארויס ווי לאנג ס'נעמט א מענטש זאל שטארבן, אפאר מינוט, צו אפאר צו א שעה לאמיר זאגן, וואס ס'עט נישט זיין, און חכמים האבן געפסקנט אפילו מ'האט נישט געזען די טויטע גופים אז די פרויען מעגן חתונה האבן פארוואס ווייל היות ס'איז א מים שיש להם סוף און זיי זענען נישט ארויס איז זיכער אז זענען טויט ברענגט די משנה נאך א מעשה די מעשה וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע בלאט ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו א מענטש וואס מ'האט אים אראפגענידערט אינעם ים און ווען מ'האט אים צוריק ארויפגעברענגט מ'האט געוואלט צוריק ארויפברענגען האט מען צוריקגעשלעפט די שטריק איז נאר די פיס ארויף געקומען אבער די מענטש איז געבליבן אין די וואסער און דאס איז געווען ביי מים שאין להם סוף און ממילא אמרו חכמים האבן חכמים געפסקנט אזוי מן ארכובה למעלה תנשא טאמער די פיס איז אפגעהאקט געווארן העכער די קני איז זיכער די מענטש איז טויט און די פרוי מעג חתונה האבן טאמער אבער מן ארכובה למטה לא תנשא אונטער די קני קען זיין אז ער האט עס דורך געלעבט און היות ס'איז א מים שאין להם סוף קען זיין ער איז ארויס געקראכן פון די אנדערע זייט און ממילא די פרוי טאר נישט חתונה האבן ווי לאנג מען האט נישט געזען די טויטע מאן. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, נפל למים, טאמער איינער איז אריינגעפאלן אין וואסער בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף, אשתו אסורה דברי ר' מאיר, האט מען געזען די ר' מאיר אין די משנה, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, חכמים דאס איז ר' יוסי פון די משנה, אז מים שיש להם סוף אשתו מותרת, ושאין להם סוף אשתו אסורה, זאגט די גמרא היכי דמי מים שיש להם סוף, אמר אביי, כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו, טאמער מען קען זען אלע פיר זייטן פון די וואסער, דאס איז א מים שיש להם סוף, פארציילט די גמרא, ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי, עס איז געווען א מעשה פון א מענטש וואס האט זיך דערטראנקען אינעם אגם פון סמקי, סמקי איז א נאמען פון א פלאץ, אגם איז טייטש א וואסער וואס פליסט נישט, ס'פליסט נישט וואסער אריין, ס'פליסט נישט וואסער ארויס, ס'איז א רואיגע וואסער, ס'בלייבט שטיל, ס'שטייט אויף איין פלאץ, און א מענטש האט זיך דערטראנקען אין דעם אגם יעצט ווי מ'וועט שוין זען דאס איז א מים שאין להם סוף, אבער ס'שטייט אויף איין פלאץ. און ממילא אזוי. אנסבה רב שילא לדביתהו. רב שילא האט געפסקנט אז זיין פרוי מעג חתונה האבן ווייל ס'איז זיכער אז די מאן איז טויט אפילו מ'האט נישט געזען די טויטע גוף. אמר ליה רב לשמואל, האט רב געזאגט צו שמואל ווען רב האט דאס געהערט, תא נשמתיה. לאמיר אריינלייגן רב שילא אין חרם, פארוואס? ווייל ער האט געפסקנט שלא כדין. און רב האט געהאלטן אז ער האט געפסקנט במזיד שלא כדין ווייל ס'קען נישט זיין ער האט נישט געוואוסט אז די פרוי טאר נישט חתונה האבן און איינער וואס פסקנט שלא כדין פאסט אים אריין צו שטעלן אין חרם פארוואס וואס איז געווען דא שלא כדין ווייל היות ס'איז א מים שאין להם סוף און ביי מים שאין להם סוף האבן דאך געזען יעדער איז מודה אז די פרוי טאר נישט חתונה האבן טאמער מ'האט נישט געזען א טויטע גוף אמר ליה האט שמואל געזאגט צו רב איידער דו לייגסט אים אריין אין חרם, נשלח ליה ברישא, לאמיר אים קודם פרעגן וואס ער האט געהאלטן וואס איז דא געווען, שלחו ליה, האבן זיי געפרעגט פון רב שילא אזוי מ'האט געשיקט שליחים פרעגן, מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת, וואס האלטסטו איז די דין ביי מים שאין להם סוף? שלח להו האט ער צוריק געשיקט זאגן, אשתו אסורה אוודאי איז די פרוי אסור, ווייל ס'קען זיין די מאן האט זיך ארויס געכאפט פון די אנדערע זייט, ווייטער האבן זיי אים געשיקט פרעגן, ואגמא דסמקי, מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף, וואס האלטסטו וועגן דעם טייך דעם דעם אגם פון סמקי, איז דאס א מים שיש להם סוף צו אין להם סוף? שלח לי, האט ער צוריק געענטפערט, מים שאין להם סוף, ס'איז טאקע א מים שאין להם סוף, האבן זיי אים געפרעגט, ומר מאי טעמא עבד הכי, אויב אזוי פארוואס האסטו מתיר געווען פאר די פרוי חתונה צו האבן, ס'איז דאך א מים שאין להם סוף און דו אליין ביסט מודה אז ביי מים שאין להם סוף קען מען נישט מתיר זיין פאר די פרוי חתונה צו האבן, האט ער געענטפערט האט רב שילה געענטפערט, מיטעא טעינא, כ'האב טאקע געמאכט א טעות, וואס איז געווען מיין טעות? אנא סברא, כיוון דקוו וקיימי, איך האב געהאלטן אז היות ווי די וואסער שטייט אויף איין פלאץ און ס'פארט נישט די וואסער, איז עס כמים שיש להם סוף דמי, איז עס פונקט ווי א מים שיש להם סוף פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן אז וואס איז באמת די סיבה אז ביי מים שאין להם סוף לאזט מען נישט די פרוי חתונה האבן ווייל אפשר האט זיך די מאן ארויסגעכאפט האט ער געהאלטן די סיבה איז ווייל נארמאל א מים שאין להם סוף איז נישט קיין וואסער וואס שטייט ס'איז א וואסער וואס פארט ס'איז דא א זרם און ממילא אז א מענטש האט זיך דערטראנקען קען זיין די וואסער האט אים אוועקגעשלעפט ווייט אוועק דו האסט נישט געזען און ער איז ארויס פון א צווייטע זייט דאס איז די טעם ביי מים שאין להם סוף מה שאין כן דא ביי דעם אגם אז די וואסער שטייט אויף איין פלאץ האט רב שילה געהאלטן אפילו מען זעט נישט אלע פיר זייטן, אבער ווי ווייט האט דער מענטש געקענט גיין? עס קען נישט זיין ער איז געגאנגען אזוי ווייט אוועק איז ער ארויס פון א צווייטע זייט, ווייל מען קען נישט אליין שווימען אזוי ווייט, און ממילא האט ר' שילה געהאלטן אז ס'איז זיכער אז ער איז טויט, אבער זאגט ר' שילה ולא היא צום סוף האב איך געזען ס'איז א טעות, ווייל כיוון דאיכא גלי, אימור, גלי אשפלוה, עס קען זיין היות וואס ס'איז דא כוואליעס אין די וואסער אפילו ס'איז א שטייעדיגע וואסער, נישט דא קיין זרם, ס'איז נישט קיין טייך ס'פארט נישט, אבער כוואליעס איז דא ווייל די ווינט בלאזט. עס קען זיין די כוואליעס טאקע האבן אים אוועק געפירט ווייט אוועק און פון דארט איז ער ארויס און ממילא האט ער מודה געווען כ'האב טאקע עס קען זיין כ'האב געמאכט א טעות איז ווען רב האט דאס געהערט האט ער צוריק געצויגן פון דאס ער האט אים געוואלט לייגן אין חרם ווייל אין חרם לייגט מען נאר אז מ'האט עס געטון בדווקא ס'איז געווען בטעות האט ער צוריק געצויגן איז קרי שמואל עליה דרב שמואל האט דאס געהערט האט ער געזאגט אויף רב לא יאונה לצדיק כל און, אז פון הימל היט מען אפ אז א צדיק זאל נישט נכשל ווערן, פשט מ'האט אפגעהיטן פון הימל רב אז רב זאל נישט נכשל ווערן אריינלייגן א איד אין חרם ווען מ'דארף נישט, קרי רב עליה דשמואל, האט רב געזאגט אויף שמואל די פסוק ותשועה ברוב יועץ, ס'טייטש צוליב די עצה פון שמואל טאקע איז ער ניצל געווארן פון אריינצולייגן רב שילה אין חרם, זאגט די גמרא ווייטער, תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי, האט רבי געזאגט, מעשה בשני בני אדם מכמרין מכמורין בירדן, ס'איז געווען א מעשה, צוויי מענטשן וואס פלעגן לייגן אזעלכע נעצן אין די ירדן כאפן פיש אזוי, ונכנס אחד מהם למחילה של דגים, איז איינס פון זיי איז אריין אין א מחילה של דגים, מחילה של דגים זאגט רשי איז די פיש אסאך מאל ביי די ברעג, טייך, גראבן זיי אריין אזוי אריין אין די ברעג אזא טונעל, אזא מערה אריין אין די ברעג אריין, און זיי שווימען דארט, האבן זיי געמאכט אזא מערה'לע די פיש, יעצט מען קען אריין גיין אין די מערה, ווייל ווי רש"י איז מסביר, די מערה איז אסאך העכער ווי די וואסער און ממילא מען קען ארויסשטעקן די קאפ דארט אין די מערה, און זיצן דארט, די וואסער קומט אן ביז אינמיטן, נאר וואס, איינער פון די צוויי מענטשן זענען אריין געגאנגען אין די מערה דארט, ושקעה חמה, ס'איז געווארן טונקל, ולא ראה פתחה של מחילה, ער האט נישט געזען פון וואו מען גייט ארויס, ושהה חברו כדי שתצא נפשו, זיין חבר האט דערווייל ווארט אינדרויסן, און ער זעט ווי די חבר קומט נישט ארויס פון די וואסער, איז ובא והודיע בתוך ביתו, האט ער מודיע געווען פאר די מענטשן אין שטוב, אז זאלסטו וויסן אז דער שותף דא איז געשטארבן, למחר זרחה חמה, צומארגנס די זון איז ארויף, ס'איז געווארן ליכטיג, והכיר פתחה של מחילה, ער האט געזען די עפענונג פון די מחילה פון די מערה, און ער איז ארויס פון דארט, און איז אהיים געגאנגען, ובא ומצא הספד גדול בתוך ביתו, ער האט געזען אין שטוב א גרויסע הספד אויף דעם אז ער איז געשטארבן, אמר רבי, האט רבי געזאגט, כמה גדולים דברי חכמים, שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת, שאין להם סוף אשתו אסורה, ווי גרויס זענען די רייד פון די חכמים, אז זיי האבן געזאגט ביי מים שאין להם סוף אשתו אסורה, וואס דא איז טאקע געווען א מים שאין להם סוף, און א נס טאקע אז מען וואלט נישט געלאזט די פרוי חתונה האבן ווייל זעסט דאך טאקע ער האט געלעבט. איי פרעגט די גמרא אי הכי מים שיש להם סוף נמי ליחוש למחילה של דגים, אפשר ביי מים שיש להם סוף וועט אויך זיין אזא מחילה של דגים, איז וואס א ראיה אז א מענטש האט זיך דערטראנקען אין א מים שיש להם סוף זיכער איז געשטארבן, מהיכי תיתי ס'קען זיין ער זיצט אין עפעס א מערה, ענטפערט די גמרא במים שיש להם סוף, מחילה של דגים לא שכיחא, ס'איז נישט שכיח אין א מים שיש להם סוף אז די פיש זאלן מאכן אזא סארט מערה, און ווי די מפרשים זענען מסביר קודם כל ס'איז נישט דא גענוג פיש בדרך כלל אין א מים שיש להם סוף און אפילו די פיש וואס איז יא דא זענען נישט גענוג גרויס פאר דעם און ממילא נישט דא די חשש, זאגט די גמרא, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, הא דאמרי רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה, דאס וואס מ'האט געזען ביי מים שאין להם סוף טאר די פרוי נישט חתונה האבן, ווייל ס'קען זיין דער מאן האט זיך ארויסגעכאפט פון א צווייטע זייט, דאס איז הני מילי באיניש דעלמא, דאס איז נאר ביי סתם מענטשן, אבל צורבא מרבנן תלמידי חכמים, וואס מענטשן קענען זיי, לא, ביי זיי איז נישט געזאגט געווארן די איסור, ווייל אי דסליק קלא אית ליה, ס'קען נישט זיין דער תלמיד חכם האט זיך ארויסגעכאפט ביי א צווייטע זייט און ער איז געראטעוועט געווארן, ווייל היות עס איז א תלמיד חכם, מענטשן דערקענען אים, איז וואלטן אים מענטשן דערקענט, ס'וואלט ארויס א קול אז ער לעבט, און אז ס'איז נישט ארויס א קול אז ער לעבט, איז זיכער טאקע ער געשטארבן אפילו ביי מים שאין להם סוף. זאגט די גמרא אבער ולא היא, ס'איז נישט ריכטיג, לא שנא איניש דעלמא ולא שנא צורבא מרבנן, נישט קיין חילוק סתם מענטשן, נישט קיין חילוק תלמידי חכמים, דיעבד אין לכתחילה לא, וואס טייטש, בדיעבד, טאמער די פרוי האט חתונה געהאט, אפילו ווען דער מאן איז דערטראנקען געווארן ביי מים שאין להם סוף, מאכט מען איר נישט, מען צווינגט איר נישט זי זאל זיך גט'ן, פארוואס, ווייל על פי רוב טאקע, אפילו ביי מים שאין להם סוף נארמאל א מענטש דערטרינקט דערטרינקט ער נארמאל שטארבט ער און במילא מדאורייתא קען מען זיך פארלאזן די מאן איז טויט ווייל על פי רוב מען קען גיין מיטן רוב על פי רוב שטארבן די מענער און במילא בדיעבד צווינגט מען נישט די פרוי זיך צו גט'ן אבער לכתחילה לא לכתחילה לאזט מען איר נישט חתונה האבן ווייל אזוי ווי מען האט געזעהן מים שאין להם סוף דארף מען אלעמאל חושש זיין חז"ל זענען חושש אז דער מאן האט זיך ארויסגעכאפט פון א צווייטע זייט, זאגט די גמרא ווייטער תענית מ'האט געלערנט א ברייתא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, כ'בין אמאל געווען אויף א שיף, וראיתי ספינה אחת שנשברה, כ'האב געזען א צווייטע שיף האט זיך צובראכן און דערטרינקט זיך, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, כ'האב זיך מצטער געווען אז ס'איז געווען א תלמיד חכם אויף דעם שיף, און ער האט געהאלטן דער תלמיד חכם איז זיכער געשטארבן, מנו, ווער? רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, ווען איך בין ארויף אויפן ערד אויף די יבשה, בא האב איך געזעהן רבי עקיבא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו האב איך אים געזאגט בני, מי העלך וויאזוי ביסטו ארויס פון די וואסער, אמר לי האט ער מיר געזאגט דף של ספינה נזדמן לי, ס'איז מיר אונטערגעקומען א ברעט פון א שיף, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי, און יעדע כוואליע וואס איז געקומען קעגן מיר האב איך זיך געבויגן דאס קאפ, אונטערגעגאנגען די כוואליע, און אזוי בין איך אנגעקומען צום ברעג אזוי בין איך געראטעוועט געווארן, זאגט די גמרא מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על אדם ינענע להן ראשו, פון דא האבן חכמים זיך געלערנט אז ווען א מענטש זעט אז א רשע קומט אים קעגן, אזוי ווי די כוואליע, דארף מען זיך בייגן די קאפ, און טאר זיך נישט מתגרה זיין מיט רשעים. על כל פנים, זאגט די גמרא, רבן גמליאל האט געהערט די מעשה פון רבי עקיבא, אמרתי באותה שעה זאגט רבי גמליאל איך האב דעמאלטס געזאגט כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שיש להם סוף מותרת, מים שאין להם סוף אסורה. דא געווען נאך א דוגמא פון א מענטש וואס האט אויסגעזען ער איז טויט, אבער א מים שאין להם סוף, און צום סוף טאקע האט ער געלעבט. תניא, ברענגט די גמרא נאך א מעשה אמר רבי עקיבא, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר, ס'האט נישט די זעלבע מעשה געווען רבי עקיבא איז געווען אויף א שיף, ער האט געזען ווי א צווייטע שיף דערטרינקט זיך, און ער האט זיך מצטער געווען אז רבי מאיר איז אויף יענע שיף און איז זיכער געשטארבן, וכשעליתי למדינת קפוטקיא, ווען איך בין ארויס, איך בין אנגעקומען צו מדינת קפוטקיא, בא וישב ודן לפני בהלכה. האב איך געזען רבי מאיר איז געקומען צו מיר לערנען, אמרתי לו האב איך אים געזאגט בני מי העלך, ווער האט דיך ארויסגענומען? אמר לי האט ער מיר געזאגט גל טרדני לחברו וחברו לחברו, איין כוואליע האט מיר געווארפן צום צווייטן כוואליע און אזוי ווייטער, עד שהקיאני ליבשה ביז די וואסער האט מיר אויסגעשפיגן אויפן יבשה, אמרתי באותה שעה, האט רבי עקיבא דעמאלטס געזאגט כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שיש להם סוף אשתו מותרת, מים שאין להם סוף אשתו אסורה, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נפל לגוב אריות אין מעידין עליו, טאמער א מענטש איז אריינגעפאלן אין א גוב אריות פון לייבן, קען מען נישט עדות זאגן אז ער איז זיכער טויט, ווילאנג מ'האט נישט געזען אז ער איז טויט, ווייל מאכט זיך אמאל די לייבן זענען זאט און מ'עסט אים נישט אויף, אבער לחפורה מלאה נחשים ועקרבים, אין א גריב וואס איז אנגעפילט מיט נחשים ועקרבים, מעידין עליו. קען מען עדות זאגן אז ער איז טויט, ווייל ער איז זעכער געשטארבן, ס'איז זעכער זיי האבן אים געביסן, ס'איז זעכער זיי האבן אים געהארגעט. רבי יהודה בן בתירא אומר, אף לחפורה מלאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו, אפילו אין א גריב מיט נחשים ועקרבים איז נישט זעכער אז ער איז טויט, ווייל חיישינן שמא חבר הוא, מ'איז חושש אפשר קען ער כישוף, און מיט די כישוף קען ער רוקן די נחשים און די עקרבים אין די זייט, און ער איז נישט ניזוק געווארן. ותנא קמא, תנא קמא קריגט זיך אויף דעם, און ער האלט אגב איצצא מזקי ליה, וואס טייטש ווי נישט ווי ס'איז א צוקוועטשטע גריב, ס'איז א קליינטשיגע גריב, און אז ער האט געטרויטן אויף די נחשים ועקרבים ס'מוז זיין ער האט געטרויטן ווייל ס'איז אזוי קליין, איז זיכער אז זיי האבן אים צוריקגעביסן ס'איז זיכער זיי האבן אים געהארגעט. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו, טאמער איינער איז אריינגעפאלן אין א כבשן האש אין א גרוב פון פייער אין א אויוון וואס איז אריינגעגראבן, איז זיכער אז ער איז טויט ס'איז זיכער ער האט זיך פארברענט מ'קען עדות זאגן אז ער איז טויט אפילו מ'האט נישט געזען די גוף, און פארשטייט זיך דאס איז דווקא אויב ס'איז אין א גרוב אויב ס'איז אריינגעגראבן, ווייל טאמער איינער איז פשוט אריינגעפאלן אין א פייער קען ער נאך ארויסטאנצן. פון א גריב די פיס ווערט גראד פארברענט מען קען נישט ארויסקריכן איז זיכער אז ער איז טויט ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו טאמער איינער איז אריינגעפאלן אין א גרויסע טאפ אנגעפילט מיט וויין מיט קאכעדיגע וויין אדער קאכעדיגע אויל איז אויך זיכער אז ער האט זיך פארברענט אז ער איז אויפגעקאכט געווארן און אז ער איז טויט און מען קען עדות זאגן אפילו מען האט נישט געזען זיין גוף משום רב אחא אמרו פון רב אחא האט מען נאכגעזאגט ניין עס ווענדט זיך של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר, ווען ס'רעדט זיך ביי א טאפ פון אויל, קען מען טאקע עדות זאגן אז ער איז טויט, פארוואס? ווייל ס'ברענט. פשט אזוי, טאמער מ'ווארפט אריין א מענטש אין א קאכעדיגע טאפ פון אויל וואס די טאפ זיצט אויף די פייער, איז ברגע וואס די מענטש פאלט אריין, קודם כל, ווערט זיין פיס אפגעברענט, ער קען שוין נישט ארויסקריכן, אבער חוץ פון דעם, די אויל גיסט זיך איבער, און ס'פאלט אריין אין די פייער וואס איז אונטער די טאפ, און די אויל מאכט די פייער גרעסער, איז פשט, ער ווערט אינגאנצן פארברענט טאקע, און ממילא קען מען עדות זאגן ער איז זיכער טויט. אבער של יין, אין מעידין עליו, מפני שהוא מכבה, אבער טאמער מען ווארפט אריין א מענטש, א מענטש פאלט אריין אין א טאפ פון קאכעדיגע וויין וואס איז אויף פייער, איז אין הכי נמי, גראד ווען ער פאלט אריין ווערט זיין פיס פארברענט ער קען נישט ארויסקריכן, אבער די וויין גיסט זיך איבער און פאלט אויף די פייער און לעשט אויס די פייער, איז פשט די וויין ווערט אפגעקילט, און ממילא נישט זיכער אז ער וועט פארברענט ווערן און ער וועט אויפגעקאכט ווערן און אז ער וועט שטארבן. אמרו לו, האבן די חכמים צוריק געענטפערט ס'איז נישט ריכטיג, ווייל תחילתו מכבה, וסופו מבעיר, אנפאנג טאקע די וויין גיסט זיך אויס אויף די האלץ, ווערט עס טאקע אביסל קלענער די פייער, אבער צום סוף, אזוי ווי ווען מען גיסט וואסער אויף האלץ, די פייער ווערט אביסל קליין שפעטער ווערט עס נאך גרעסער ווי פריער, די זעלבע זאך דא אויך, די פייער איז זעכער גרעסער געווארן, און די מענטש איז זעכער געשטארבן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, אמר ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול, אז ס'איז געווען א מעשה אז איינער איז געווען אונטער די וואסער דריי טאג, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, אמרו לו לר' מאיר, חכמים האבן געזאגט צו ר' מאיר, אין מזכירין מעשה ניסים, און ווי רש"י איז מסביר אזוי, חכמים האבן געזאגט צו ר' מאיר, לאמיר זאגן ביסט גערעכט אז א מענטש קען לעבן אונטער די וואסער דריי טאג און ס'איז נישט קיין פראבלעם, אבער פון דעסט וועגן ס'דא אנדערע סיבות פארוואס א מענטש קען נישט לעבן אונטער די וואסער דריי טאג, דאס איז נישט אלץ די וואסער, לאמיר זאגן א מענטש קען אטעמען אונטער די וואסער, ס'איז נאך אלץ דא אנדערע סיבות פארוואס דער מענטש וואלט געדארפט שטארבן, און אז ער איז נישט געשטארבן איז עס מעשה ניסים, און אז ס'איז מעשה ניסים קען מען פון דארט נישט ברענגן קיין ראיה. פרעגט די גמרא מאי מעשה נסים, וואס איז די מעשה נסים? אילימא דלא אכל ולא אשתה, דאס אז ער האט נישט געגעסן און געטרינקען דריי טאג, דאס איז נישט קיין נס, ווייל והכתיב, שטייט דאך אין פסוק אין די מגילה, אז אסתר המלכה זאגט דארט פאר כלל ישראל וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו, אז דריי טאג זאל מען פאסטן נישט עסן נישט טרינקען, איז פשט א מענטש קען דאס דערהייבן, אלא נאר, די נס איז דלא ניים, דאס אז ער האט נישט געשלאפן דריי טאג, דאמר רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלושה ימים, מלקין אותו וישן לאלתר, טאמער איינער מאכט א שבועה אז ער גייט נישט שלאפן דריי טאג, געט מען אים גראד מלקות ווייל ס'איז א שבועת שווא, און ער קען זיך גראד לייגן שלאפן פארוואס? ווייל ס'איז נישט מעגליך א מענטש זאל לעבן דריי טאג אן שלאפן, און ממילא זאגן די חכמים, לאמיר זאגן א מענטש קען אטעמען אונטער די וואסער, לאמיר זאגן א מענטש קען ארויסשטעקן די מויל העכער די וואסער, ס'איז דא עפעס א וועג, לאמיר זאגן מיט די וואסער געט ער זיך אן עצה, אבער ווי אזוי האט ער זיך אן עצה געגעבן דריי טאג אן שלאפן, איז אז ער האט זיך אן עצה געגעבן איז א ראיה ס'איז א נס, און פון א נס ברענגט מען נישט קיין ראיה, ור' מאיר מאי טעמא, וואס איז באמת די טעם פון ר' מאיר, וואס האלט ר' מאיר ווי אזוי האט די איד געשלאפן, אמר רב כהנא כיפין על גבי כיפין הוו, ס'איז געווען אונטער די וואסער זיכער כיפין על גבי כיפין, אזעלכע געבויגענע כיפין אויף אנדערע טייטש ס'איז געווען אויף וואס צו שטיין אויף וואס זיך אנצולאנען און ממילא האט זיך די איד אנגעלאנט און געשלאפן ורבנן און וואס זאגן די חכמים אויף דעם זאגן די חכמים דשישא הוו די כיפין וואס איז געווען דארט אונטער די וואסער איז געווען פון שיש פון שטיין וואס איז גליטשיג קען מען זיך נישט אנלאנען אויף דעם איז ווייטער וויאזוי איז ער געשלאפן ור' מאיר וואס זאגט ר' מאיר צו די טענה פון די חכמים זאגט ר' מאיר אי אפשר דלא מסריך ונאים פורתא אפילו טאקע ס'איז געווען געמאכט פון שיש ס'איז זיכער ער האט זיך געקענט ערגעץ ווי אנכאפן און כאפן א דרימל, ממילא זאגט ר' מאיר דאס איז נישט קיין קשיא, ס'איז נישט קיין מעשה נסים, זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן מיר האבן געלערנט א ברייתא, מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין, ס'איז געווען א מעשה מיט די טאכטער פון נחוניא חופר שיחין, וואס נחוניא חופר שיחין זיין פאסטן איז געווען אז ער פלעג גראבן גריבער פאר די עולי רגלים, די עולי רגלים פלעגן קומען עולה רגל זיין קיין ירושלים, איז אויף די וועג האט מען געדארפט גריבער מיט וואסער, איז דער רבי נחוניא חופר שיחין פלעג אויפגראבן גריבער, ס'האט זיך אנגעפילט מיט וואסער אזוי די עולי רגלים האבן געהאט פון ווי צו טרינקען, איז געווען א מעשה אז זיין טאכטער שנפלה לבור הגדול איז אריינגעפאלן אין א גרויסע גריב וואס ער אליין האט אויפגעגראבן פאר די עולי רגלים, ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, מען איז געגאנגען זאגן פאר רבי חנינא בן דוסא, ער זאל דאווענען אז די טאכטער פון ר' נחוניא חופר שיחין זאל געראטעוועט ווערן, איז שעה ראשונה אמר להם שלום, אנפאנג שעה שעה מיינט נישט דווקא א שעה, נאר די ערשטע תקופה, אנפאנג די ערשטע שטיק צייט, האט ר' חנינא בן דוסא געזאגט, ס'איז בסדר, זי וועט אוודאי געראטעוועט ווערן, שניה אמר להם שלום, די צווייטע תקופה האט ער אויך געזאגט אז זי וועט געראטעוועט ווערן, שלישית נאך א קורצע צייט אמר להם, האט ער געזאגט עלתה, זי איז זיכער געראטעוועט געווארן, פשט, ווען ס'איז געקומען די צייט וואס א נארמאלער מענטש וואלט דערטראנקען געווארן און וואלט געשטארבן, האט ר' חנינא בן דוסא געזאגט, ס'איז זיכער אז זי לעבט, ס'איז זיכער מ'האט איר שוין געראטעוועט. אמר לה, האט מען טאקע געפרעגט די טאכטער בתי מי העלך, ווער האט דיך ארויסגעטראגן פון די גריב, וויאזוי ביסטו ארויס? אמרה לו, האט זי געזאגט זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו, כ'האב געזען א זכר של רחלים א איל, און א אלטער מענטש וואס פירט עס, און ווי רשי זאגט, דאס איז די אילו של יצחק, מיט אברהם אבינו וואס פירט דאס, זיי האבן געראטעוועט די טאכטער. אמרו לו, האט מען געפרעגט פון רבי חנינא בן דוסא נביא אתה ווי האסטו געוואוסט דאס גייט געשען ווי אזוי האסטו געוואוסט אז די טאכטער גייט נישט שטארבן, אמר להם, האט ער זיי געענטפערט לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו, א מצוה וואס א צדיק טוט קענען זיין קינדער נכשל ווערן אין דעם, פשט די גריב האט ער דאך אויפגעגראבן פאר די עולי רגלים, קען נישט זיין אז זיין טאכטער זאל שטארבן אין דעם גריב, זאגט די גמרא אמר רב אבא, אף על פי כן פון דעסוועגן מת בנו בצמא, זיין זון איז געשטארבן פון דארשט, טאקע נישט אין אזא סארט גרוב, נישט אין א גרוב וואס ער האט געגראבן, אבער ווי נישט ווי זיין זון איז געשטארבן, די זון פון דער ר' נחוניא חופר שיחין, פארוואס? ווייל ר' נחוניא חופר שיחין איז געווען אזא גרויסער צדיק, אז די אייבערשטער איז זייער שטארק מדקדק מיט זיינע צדיקים, און ער איז זיי מעניש אויף דער וועלט אפילו אויף קליינע עבירות, כדי ער זאל נישט דארפן ליידן אויף יענע וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וסביביו נשערה מאוד, וואס נעמט מען פון די פסוק, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, די רבונו של עולם איז גאר שטארק מדקדק מיט סביביו מיט די מענטשן ארום אים, מיט די מענטשן וואס זענען דבוק אין רבונו של עולם אפילו כחוט השערה, און מילא ער האט געהאט כנראה עפעס א שוואכע עבירה, און אויף דעם איז ער נענש געווארן, רבי חנינא אומר מהכא פון א אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק קל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביביו, אז די אייבערשטער איז ונורא איז מטיל אימה און מטיל משפט אויף סביביו אויף די מענטשן זענען נאנט צו אים, ווייטער די זעלבע געדאנק אז די רבונו של עולם איז אפילו מקפיד אויף קלייניקייטן פון צדיקים און איז זיי מעניש אויף די וועלט זאל נישט דארפן ליידן אויף יענע וועלט.